ב חלקים משיחת י שבט תשכ ט. וואס דערפאר איז דאך אויכעט דער דיוק אויף יעקב לא מת, מיינט מען דאך ניט נאר אז די נשמה לא מת, ווארום וואס איז דער חידוש בדבר מאי קא משמע לן, און ווארום דעמאלט האט דאך אויף דערויף קיין שייכות ניט די קושיא וכי בכדי חנטו חנטייא, וואס דאס האט דאך צו דער נשמה קיין שייכות ניט, און נצחיות הנשמה איז ניט דווקא ביי יעקב און ניט דאס איז דער אויפטו. איז דאך דערפון פארשטאנדיג אז דאס מיינט מען אויף דעם ענין אין יעקב'ן וואס אויף אים קען מען די האבן קא די קא סלקא דעתך וכי בכדי חנטו חנטייא און אפילו אט דער חלק איז אויכעט לא מת דורך דערויף וואס זרעו בחיים איז דאס איז אף הוא בחיים. וואס דאס איז דער דיוק דער אויפטו, ווי גערעדט פריער אז ניט נאר ער פירט דורך די שליחות, נאר ער פירט זי דורך דווקא א נשמה בגוף און מיט כל ענייני הגוף, און ווי תורת הבעל שם טוב פון עזב תעזב עמו, אז מיט דעם גוף און מיט ענייני הגוף זאל מען אויפטון דעם ענין וואס דער אייבערשטער האט צוליב דערויף געשיקט א נשמה דא למטה, ניט דורך סיגופים ותעניות, נאר דורך דער עבודה מיט דעם גוף וענייניו. וואס דאס איז דאך אויכעט וואס די תורה פון היום יום וואס דאס איז דאך אויכעט געווען למראה עיני בעל ההילולא און ער האט מאשר געווען די תורות כל יום ביומו איז דאך די תורה פון י שבט אז מען זאל עסן צוליב דאווענען און ווי ער דערנאך נאך מסיים בזה אז מען דארף דאס טון בשמחה. ניט אַ עגינע וואָס ער האָט נעבעך קיין ברירה ניט, כדי ס'זאָל זיין דער חיבור הנשמה בגוף וגשמיות ברוחניות, ווי שטייט דאָך אין אין אורח חיים אין אין טור אורח חיים ומפרשיו, איז דאָס אים ביזן רמא אויף דאָס המפליא לעשות, וואָס ער איז מקשר גאָר רוחניות בגשמיות און נשמה בגוף, האָט ער נעבעך קיין ברירה ניט, זאָגט ער, ניין, אַז דאָס דאַרף מען טאָן בשמחה. אז דער דאווענען איז פארבונדן מיטן עסן, און דער עסן איז פארבונדן מיטן דאווענען, וואס דאס איז דאך אויכעט כמדובר ביז די הלכה בפועל וואס דער רמב"ם פסק'נט זיך אז היות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא איז דאס א דין אין יד החזקה א דין אין הלכות דעות. נאר דערנאך קומט עס אראפ בהבנה והשגה והסברה ולכל אחד ואחד מן תורת הבעל שם טוב אויף אוזיף ת ק סיר ח מ איז אוזיף ת זיו י מ ביז ווי אין די תורה פון יו ט שבט אז דאס דארף געטון ווערן בשמחה. וואס אויף דערויף פרעגט מען זיך אויך די קשיא על פי נגלה, און דווקא מיוסד על האמור לעיל אז א שינוי החוזר לברייתו איז דער שינוי קיין שינוי ניט ווי די דינים שבזה ווי אין מסכתא בבא קמא איז דאך די זעלבע זאך אז מען קומט צו א הילולא וואס דאס איז דאך א ענין פון אל עפר אתה ואל עפר תשוב. איז אָט אָט דעמאָלט פֿרעגט ער, װאָס האָט עס פֿאַר אַ שײַכות צו דעם גוף? בנוגע צו דער נשמה איז זי חלק אלקה ממעל ממש, דערנאָך איז געװאָרן אַ שינוי װאָס ירדה למטה, ביז װאַנען זי איז געװאָרן אַ נבֿרא,

איז דאך דער גוף פריער געווען דעם עם גלמי ראו עיניך, און דערנאך איז געווארן דערפון א גוף, און בשעת ס'קומט צו א הילולא וואס איז דעמאלט דער ענין עפר אתה ואל עפר תשוב, איז דאך דער שינוי שבינתיים חוזר לברייתו. און ווי שטימט עס מיט די תורת הבעל שם טוב אז עבודת האדם איז ביז אין אן אופן פון לא תי לא תשאר פרסה ביז אין כספם וזהבם אתם כפשוטו אז מען נעמט ארויס פון גלות כסף וזהב כפשוטו כל צרכי האדם כל צרכי הגוף און ווי ער ברענגט אויכעט אין די מאמר הנ"ל בארוכה אז דער משכן

איז לא שלטה בהם יד, און דאס איז געבליבן קיים, דער משכן איז ניט חס ושלום נחרב געווארן, נאר נגנז געווארן, און ער איז קיים ויתגלה לעתיד לבוא, אבער בשעת ס'רעדט זיך וועגן יעדער אידן, און מען זאגט אים אז ער זאל מיטנעמען זיין גוף וכו', איז אט א דעמאלט איז דאך לכאורה די ראיה און די קשיא א פארקערט, אז וויבאלד אז דער שינוי חוזר לברייתו עפר אתה ואל עפר תשוב איז דאך א ענין וואס בשעת מעשה איז ער אויכעט ניט קיין שינוי אמיתי. אמת טאקע דערנאך בתחיית המתים אין יקום איז דאך דאס אבער זיין א בריאה חדשה. אבער אט דאס וואס בינתיים איז צווישן צווישן דעם עפר אתה מיט דעם עפר תשוב איז דאס א שינוי שאינו אמיתי, און מען מאנט זיך על פי תורת הבעל שם טוב אז די עניינים שבינתיים איז בשעת מעשה דאס א דבר נצחי. ווי דער אלטער רבי זאגט זיך אין תניא אז יחוד זה למעלה הוא נצחי לעולם ועד, מיינט ער דאך דאס אויף דערויף אויכעט אז דאס איז דער יד הנעשית מרכבה בשעה שהיא מחלקת צדקה וכו' וכו'. און ווי גערעדט פריער אז וויבאלד אז יעקב לא מת איז דער פירוש אז דאס וואס מען זאגט יעקב לא מת איז דער פירוש בזה דער גוף וועלכן חנטו חנטייא.

און אט דאס איז וואס מען זאגט אז מאן דלא כרע במודים איז אינו קם בתחיית המתים און שדרתו נעשה נחש, ברענגט מען אויף דערויף אראפ אז דאס איז פארבונדן מיט א מדרש אז אין מדרש זאגט ער אז אמת טאקע עפר אתה ואל עפר תשוב א חוץ דעם לוז וואס דאס איז דא די עצם קטנה שבשדרה של אדם וואס זי בלייבט דערנאך דער ואל עפר תשוב איז אויף איר ניט חל וואס אמת טאקע אפילו אויף צדיקים זאגט די גמרא אין שבת אז שעה אחת לפני תחיית המתים שבים לעפרם אבער אלץ ניט דער עצם לוז וואס לכאורה למה היתה כזאת, אמת טאקע שטייט די הסברה אז ער האט נישט נהנה געווען פון דעם עץ הד פון דעם פרי עץ הדעת, וואס דערפאר איז דאס פארבונדן מיט מוצאי שבת וכל ההסברה שבזה איז הא גופא צריך ביאור, צוליב וואס דארף מען טאקע האבן אז אלע גאנצער גוף האט נהנה געווען, און ס'מוז בלייבן לכל הפחות אן עצם קטן וואס ער אינו נהנה, במילא איז א דעמאלט איז א פטיש קען אים נישט צוברעכן און דאס קען אים נישט צומאלן און ער בלייבט א קיים, נאר אין דערויף איז תלוי דער קיום פון כל הגוף וכל ענייניו אז דער שינוי שהוא חל בינתיים און דאס וואס ער האט געלערנט תורה און מקיים געווען מצוות, איז דאס ניט א שינוי וואס חוזר לברייתו חס ושלום, דורך דערויף וואס א טייל פון דעם גוף בלייבט גאנץ, אף על פי וואס דאס איז מער ניט ווי אן עצם קטן, באווייזט עס אבער דער עצם קטן איז דאך אויך געווארן פון דעם עפר אתה, באווייזט דאס, און דאס איז קובע אז דער גאנצער שינוי ווערט א שינוי קיים. וואס דאס גיבט דערנאך ארויס דעם ענין אז דער גאנצער גוף איז דאס א שינוי קיים, אז אף על פי וואס דערנאך איז דא דער עפר תשוב איז ער דער לוז בלייבט זיך א גאנצער, במילא ברענגט ער אויכעט אראפ די קביעות אין כל הגוף כולו אז דער גאנצער גוף בלייבט דערנאך א קיים וואס דערפאר איז דער עיקר שכר איז זיך כדעת הרמב"ן, די פלוגתא שלו עם הרמב"ם ווי ער ברענגט אראפ אין ליקוטי תורה אז דער עיקר השכר איז דווקא נשמה בגוף, מיט אט דעם גוף וואס ער האט געטון אט א די מצוות בחיים חיותו בעלמא דין, וואס דערפאר איז אויכעט ביום ההילולא אף על פי וואס לכאורה דעמאלט איז דאס פארבונדן מיט אל עפר תשוב